לכבוד הרבנים הגאונים צדיקים שליטא ראשי ישיבות אנשי מעשה עסקנים און פאר גאנץ כלל ישראל מ'גייט זיך צאמקומען איבעראל פאר חמשה עשר בשבט טישן מיט זיצן מיט עסן די פירות מיט בעטן פאר א כשר'ן פיינעם אתרוג וויל איך דא רעדן איבער אפאר עניינים וואס כ'האב געפילט כ'וויל רעדן דא פאר כלל ישראל פאר יעדעם איינעם. ווען ס'געשעהט עפעס אויף די וועלט, די ערשטע זאך וואס מ'דארף אריינטראכטן איז אז ס'איז א גזירה מן השמים. הכל מן השמים חוץ מיראת שמים. ווען עפעס געשעהט ביטערליך, די ערשטע זאך וואס מ'דארף אריינטראכטן איז, פארוואס? וואס וויל דער אייבערשטער פון אונז? ער שיקט זיכער א מעסעדזש. רבותי! א וואך צוריק בערך איז געווען צוויי גרויסע צוזאמקומען ביי כלל ישראל, איינס איז געווען א גרויסן מעכטיגן כינוס אין בארא פארק אין דער זאל פון עטרת גאלדע, מ'האט צוזאמגערופן אלע רבנים אין דער גאנצן שטאט צו א גרויסן כינוס, און גאנץ כלל ישראל מ'האט גערעדט פון גיוס הבנים והבנות. נאכדעם איז געווען א גרויסע כינוס אין וויליאמסבורג, און מ'האט גערעדט ווי מ'דארף ראטעווען די אידן פון בוכארא. דאס איז דאכט זיך א שטאט אין רוסלאנד, דאס איז רוסישע אידן, האט צוזאמגערופן די גאנצע כלל ישראל, א מעידזשער פראבלעם, שוין נישט די פראנצויזישע קינדער, ס'האלט שוין ביי בוכארא. לאמיר אביסל אריינטון אין דעם ענין. כלל ישראל דארף אריינטראכטן פארוואס איז דא א גזירה פון גיוס הבנים והבנות אין ארץ ישראל, און פארוואס אין די זעלבע צייט דא אין אמעריקע איז דא גזירה אויף די מוסדות אידן אליינס גייען און מען גייט אראפ צו דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן מען מסר'ט אז מען געט נישט קיין עדיוקעישאן פאר די קינדער, גאר אידן זענען ידם באמצע און מען גייט מען לויפט צו די מידיע אפילו אין קרית יואל איז שוין יעצט דא א היימישע טאטע וואס איז געגאנגען צום טי ווי צו די מידיע אין די צייט אפלייקענען אז יא ער גיבט נישט קיין עדיוקעישן דא דא איינער וואס היט זיך מוסטער יא פעד בקיצור אין די זעלבע צייט וואס אין ארץ ישראל געפינט זיך די גזירה פון גיוס הבנים והבנות איז דא דא א גזירה אויף אלע מוסדות וועגן די עדיוקעישן איך וויל אויך זיך אדורך רעדן מיט א גרויסע עסקן לכל דבר שבקדושה, דאכצעך מיר זיין נאמען איז אהרן בן ציון ווידער, אויב איך געדענק גוט, ער איז א גרויסע עסקן לכל דבר שבקדושה אין מאנסי, אין ראקלענד קאונטי. ווען ס'קומט צו זאכן, באמת'ן, אמאל איז ער יא גערעכט, אמאל איז ער נישט גערעכט, אבער ס'איז דא צייטן וואס די רבי אהרן בן ציון ווידער לייקענט אפ יעדע זאך און ער פראבירט צו מאכן די זאך אלעס איז פיין אלעס איז גוט מען רעדט שטותים יעדער איז צופרידן אלעס קלאפט און די עדיוקעישאן איז גוט. רבותי איך וויל דא אפפרעגן דאכצעך מיר יעדעם איינעם. די פראבלעם איז נישט בכלל די עדיוקעישאן. צו מען זאל לערנען זיבן שעה ענגליש, צו נאר צוויי שעה ענגליש, צו פיר שעה ענגליש. רבותי, די פראבלעם איז אסאך אסאך נאך פאר די עדיוקעישאן. פארוואס איז דא די גזירה פון גיוס הבנים והבנות אין די זעלבע צייט וואס אין אמעריקע איז דא א גזירה אויף די מוסדות הקדושים? רבותי, מען קען עס פארענטפערן מיט איין זאך, דער אייבערשטער קוקט אראפ אויף כלל ישראל, אונז זאגן מיר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ער איז עין רואה ואוזן שומעת, וואס זעט ער? ס'דא א נייע זאך, מען קען עס רופן א אלטע זאך, מען האט אנגעהויבן צו בויען ליידער ליידער די מוסדות אויף א סיסטעם וואס מען רופט עס מצוינים. ס'זיצן בחורים אין א ישיבה און זיי אליינס סטעמפלען זיך מצוינים און זיי לייגן אריין א מעידזשער מעידזשער ארבעט אז א בינוני קען אין א ישיבה ביי זיי נישט אריינקומען. טאמער וועט מען ארייננעמען א בינוני אין די ישיבה, וועלן זיי ארויסגיין, וועלן זיי קאלן זייער טאטע און מ'עט סטראשענען מ'עט מער נישט געבן געלט פאר די מוסדות. די ישיבות האבן אנגעהויבן צו זיין געבויט אויף איין סיסטעם, וואס מיינט א ישיבה? נאר א קינד וואס האט די געלע לאטע, אזוי ווי מען איז געגאנגען אויף אוישוויץ די געלע לאטע, נאר א בחור אדער א יונגעלע וואס האט די געלע לאטע ווי ס'שטייט אויף דעם מציון, נאר דער וועט אריינגענומען ווערן אין די מוסדות. טאמער איז דאס קינד אדער דאס בחור א בינוני, ער גייט אם ירצה השם גיין אויפן גאס, ער האט א ברירה ער קען גיין אף די דרך, ער קען ווערן א שייגעץ, מ'וועט אים רופן א שייגעץ, מ'וועט אים רופן א באם, ער פיט נישט אריין אין א מוסד, פארוואס? ווייל נעבעך ער איז, ער פאררופט זיך נישט, ער האט נישט גע'חלומ'ט אז ער איז א מציון. ס'גייט נאך מער שאקינג, ס'דא א רב, א תלמיד חכם עצום, איינער פון די גרעסטע פוסקי הדור בדורינו, א חשוב'ע איד, א הייליגע איד, פון די גרעסטע גאונים אויפן וועלט וואס מען פארמאגט נאך. ער איז געגאנגען און פרובירט צו עפענען א ישיבה, מען זאגט צו ישיבה קטנה, איינער זאגט ישיבה גדולה, אויף א סיסטעם, יעדער בחור וועט אריינגענומען ווערן, מצוינים, בינוני, שוואכע, און ער וועט אויפבויען יעדעס אידישע נשמה. רבותי, האט ער אריינגענומען איינער וואס וועט פירן די ישיבה, דער רב וועט טאקע הייסן די שיינע איד ראש ישיבה, אבער פירן אלע זאכן די הנהגה וועם אריינצונעמען וועם נישט אריינצונעמען וועם ארויסצואווארפן וועם נישט ארויסצואווארפן האט ער גענומען איינער פון זיין משפחה. בקיצור דער משפחה מאן וואס ער האט אריינגעברענגט האט זיך אויסגענומען מיט די ראש ישיבה ווי אזוי מען גייט פירן די ישיבה. ניין, די ישיבה גייט נישט זיין געבויט אריינצונעמען יעדע יעדע איד, די ישיבה גייט זיין נאר פאר מצוינים. ניין, ס'גייט נישט זיין פאר קיין בינוני, אזוי ווי די פלאן איז געווען, מען גייט נישט ארייננעמען יעדעם איינעם, מען גייט ארייננעמען נאר די געלע לאטע וואס שטייט אויף דעם איך בין א מציון. נישט נאר דאס, ער האט גענומען די ראש ישיבה, די חשוב'ע רב, די פוסק הדור, ער האט אים געמאכט זיך אראפזעצן מיט אים, און מען שרייבט צעטלעך, מען שרייבט א גאנצן מגילת אסתר, אז די ראש ישיבה גיבט איבער זיין פאוער פאר די אינגערמאן, און די ראש ישיבה האט נישט קיין ווארט, די ראש ישיבה'ס קינדער האבן נישט קיין ווארט דא, ער פירט ער פירט אלעס, ער טוט אלעס, נאר ער קען ארייננעמען און נאר ער קען ווארפן און נאר ער וועט ארייננעמען מצוינים, קיינער קען אים נישט זאגן א ווארט, מען קען אים נישט זאגן א ווארט, ער וועט זאגן וועם אריינצונעמען, ער וועט זאגן וועם ארויסצואווארפן, און מען שרייבט אפילו א קאנטראקט. מען שרייבט א קאנטראקט אז ער האט פול פאוער אויף די ישיבה און קיינער קען אים נישט זאגן א ווארט, נישט דער ראש ישיבה'ס קינדער, נישט קיינער פון די משפחה, נאר דער יונגערמאן, און ער וועט ארייננעמען נאר מצוינים. רבותי, לאמיר זיך פרעגן א קשיא. וויפיל בחורים זענען שוין היינט דא אויפן גאס? וויפיל זענען ביי פוטסטעפס? וויפיל זענען אויף די דרך? וויפיל זענען שוין מחלל שבת? וויפיל זענען אויף דראגס און נאך ערגערס? וויפיל האבן שוין טעטוס אויף זייער באדי? וויפיל טאטעס און מאמעס טון אַדורכװײקן די קישן יעדן נאַכט װאָס זײ גײען שלאָפֿן. הונדערטער, טױזנטער טאַטעס און מאַמעס אַרום דער װעלט װײקן אַדורך דאָס קישן יעדע נאַכט און פֿרעגן זיך אײן קשיא, װײ? כ'האָב געשװאַנגערט דאָס קינד נײַן חדשים, מ'האָט אים געגעבן די בעסטע חינוך, מ'טרײט די בעסט, קומען די ישיבֿות, אַנטשולדיקט? דיין קינד איז נישט וועלקאמד און נישט קיין מצוין, ער באלאנגט נישט אין א ישיבה. רבותי, די גאנצע גזירה פון גיוס הבנים והבנות און דא וואס טוט זיך אפ דא אין אמעריקע אויף די מוסדות, איז א גזירה פון אונזער טאטן אין הימל, מען האט ליידער זיינע קינדער פארטריבן פון קענען אויפשטעלן אידישע דורות, מען האט זיי פארטריבן פון קענען לערנען, מ'האט זיי פארטריבן פון שמייכלען, מ'האט זיי פארטריבן פון יומעניטי, מ'האט זיי פארטריבן פון זייער אידישקייט, און מ'האט זיי ליידער אומגעברענגט זייער נשמה הלא דבר. קומט דער רבונו של עולם און זאגט אזוי, טאמער מיינע קינדער זענען נישט וועלקאם אין די מוסדות הקדושים פאר מיר, צו דאווענען פאר מיר, צו לערנען פאר מיר, וועט מען נישט אין ארץ ישראל וועט מען קענען אויפשטעלן אידישע דורות, נישט בחורים וועלן מצליח זיין, און נישט מיידלעך, מען וועט זיי נעמען אין מיליטערי, און דא אין אמעריקע וועט די באורד אוו עדיוקעישאן אריינקומען און זיי וועלן איינטיילן וואס צו לערנען אין די מוסדות הקדושים. רבותי, עז לאנג די ישיבה סיסטעם איז געבויט אויף אזא רציחה'דיגע סיסטעם, אויף א סיסטעם אז נאר א איינגערעדטע מצוין באלאנגט דארט און נאר ער וועט אריינגענומען ווערן, רבותי עס וועט קומען מכה נאך מכה נאך מכה דם צפרדע כינים ערוב, די זאך מיט די אינטערנעט מיט סמארטפאונס איז אויך א גזירה מן השמים, אלעס איז פון אונזער טאטן אין הימל ווען ער קוקט אראפ און ער זעט וואס דא שפילט זיך אפ אויפן וועלט, עראונד די ווארלד, פון ארץ ישראל ביז אמעריקע. רבותי, ווילאנג ס' מ'עט שפילן אזא סיסטעם, און מ'עט ווארפן קינדער אויף די גאס, רבותי, דער אייבערשטער איז א חרון אף אונז אויך אה הרב רבי אהרן בנציון ווידער, די גרויסן עסקן אין מאנסי, איטס נאט גאנע העלפ יו אלל יור קליפס, איר קענט ארייננעמען אייער קינדער און מאכן שיינע קליפס, אבער וויסן זאלט איר וויסן, איך בין זיכער איר האט שוין בחורים אויב נישט וועט איר מארגן האבן בחורים און איר ווילט אויך אייער בחורים זאלן זיין אין א ישיבה. אייער בחורים וועלן זיין אין א ישיבה ווייל מען וועט זיך דערשרעקן איר זענט דאך א עסקן איר האט דאך א פאוער סאו מ'עט ארייננעמען אייער בחורים. אבער זאלט איר וויסן איין זאך, ראביי ווידער פון מאנסי ראקלענד קאונטי עז לאנג ס'קומט נישט דא קיין סדר און מ'ענדיגט נישט מיט די טעראר מיט די רשעות מיט די נאמען ישיבות מצוינים זאלט איר וויסן ס'עט קומען דא גזירות מן השמים מכות עט קומען דער אייבישטער איז א חרון אף און ער זעהט וואס האט זיך ביז היינט אפגעשפילט. און צו דער אינגערמאן וואס גייט יעצט נעמען די ישיבה וואס מ'האט געפלאנט צו עפענען פאר יעדעם איינעם, יעדער איינער איז געווען וועלקאם דארט, און דו גייסט דאס מאכן פאר ישיבת מצוינים, ס'גייט זיך ענדיגן אזוי ביטער ווי די ערשטע מאל, ווייל יעצט טרייט מען שוין די צווייטע מאל צו עפענען נאכאמאל די ישיבה, ס'וועט זיך ענדיגן אזוי ביטער ווי די ערשטע מאל. יעצט וויל איך ווייטער רעדן פון נאך א נושא. ס'דא א שאקינג נושא דא וואס איך מוז אין דעם רעדן, איך האב מיך נישט געוואלט אין דעם אריינמישן, אבער איך וועל מיך אריינמישן און איך וויל זאגן מיין דעה. איך זאג נאכאמאל, איך האב זייער זייער זיך נישט געוואלט אריינמישן אין די ענין פון וואס איך גיי יעצט רעדן, אבער איך וויל זאגן מיין אפיניען. צוויי וואכן צוריק דאכט זיך מיר איז עס געווען, איך עפן אויף ס'דא א האטליין, כ'הער זיך צו צו א האטליין, און דארט שפילט זיך אפ א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא א ויכוח אויפן האטליין, צו ר' נחום ראזענבערג האט געמעגט נעמען א איד, דאכט זיך מיר עס איז א מעשה אין לאנדאן, אויב איך געדענק גוט, און ער האט אים מפרסם געווען ווען ער געטוהן עבירה צווישן אן עדאלט, דאס הייסט אן עדאלט האט געטוהן עבירה מיט נאך אן עדאלט. אמת דער אייבערשטער געבט אונז א יצר טוב און א יצר הרע, אמת אונז האבן נסיונות, אמת אונז דארפן יעדן טאג פייטן, מיט די יצר הרע ס'איז א מעידזשער מלחמה, ס'שטייט אפילו אזוי ווייט, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, נאכאמאל, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא. בקיצור, הער איך דא צו א וויכוח, צו ר' נחום ראזענבערג איז יא גערעכט פאר אים מפרסם זיין צו נישט. וואס איז די שאלה? נחום ראזענבערג'ס האטליין איז געבויט וועגן מאלעסטן קינדער. דא רעדט מען א אינגערמאן וואס האט געטוהן א עבירה צווישן א אינגערמאן, טו עדאלטס, טו קאנסענט, ביידע ווייסן וואס זיי טוען, ביידע האבן געוואלט, וואס איז נחום ראזענבערג'ס ביזנעס? אבער רבותי ס'איז שאקינג. מען רעדט דא, ס'איז דא א גרויסע מיינונג אז דער אינגערמאן איז אין די פרי, זיין דזשאב איז ער איז א מלמד פאר תינוקות של בית רבן. נאכאמאל, ר' נחום ראזענבערג ענטפערט פאר די חברה פארוואס האט ער אים מפרסם געווען, ווייל ער איז א מלמד פאר תינוקות של בית רבן. רבותי, דא קום איך אריין אין די בילד פארוואס כ'האב מיך דא געוואלט אריינמישן. נישט צו זאגן א דעה איף איטס רייט אר ראנג וואס די אינגערמאן האט געטון מיט נאך אן עדאלט, עט אלל נאט. כ'בין נישט דער רבונו של עולם, איך טו אויך עבירות, יעדער מענטש טוט עבירות, יעדער מענטש האט נסיונות. איך קום צו זאגן מיין מיינונג. טאמער ס'איז אמת די אינגערמאן איז א מלמד דא קום איך אריין אין די פיקשער. רבותי, וואס איז א תינוק של בית רבן? די מאמע שוואנגערט ניין חדשים, דאס קינד ליגט אין די מאמע'ס בויך און מען לערנט, די מלאך לערנט מיט דאס קינד די גאנצן תורה פון איין עק ביזן צווייטן עק. ער לערנט אים אויס גאנץ גאנץ תורה, ער לערנט מיט אים אלעס, דאס קינד האט די הייליגסטע נשמה, ער זיצט מיט א מלאך און זיצט און לערנט, פאר ער קומט ארויס פון די מאמע געט די מלאך א פליק אויף די שנאלץ, די שנעלקע ווי אזוי מען רופט עס, פאר דעם איז טאקע דא א סימן ביי יעדעם איינעם, און ער פארגעסט די תורה. די קינד קומט ארויס אויף די וועלט, דאס איז א קינד שלא טעם טעם חטא, דאס קינד האט די הייליגסטע נשמה אויף די וועלט. דאס קינד ווערט דריי יאר, און מען גייט אים ברוך השם מאכן פייעס, ער גייט אנהייבן צו לעקן די ערשטע אות'ן תורה, אלף, בית, גימל, דלת, און אזוי ווייטער. ער לעקט עס אלעס, נישט נאר דאס, מען גייט, מען נעמט דאס הייליגע נשמה, דאס קינד, די תינוק של בית רבן, מען באדעקט אים מיט א טלית, די הייליגע זאכן וואס דער טאטע נוצט יעדן טאג פארן דאווענען, מען באדעקט אים ער זאל חס ושלום נישט זען די טרייפענע גאס, אזוי הייליג איז דאס קינד. מען ברענגט אים אין חדר פארמאכט אין א טלית, ס'איז בליינד, ער קען נישט זען, ער זאל חס ושלום נישט זען קיין שום טרייפענע זאך פון די גאס, און ער קומט אין חדר, מען גייט מיט אים לעקן די האניג. רבותי, לאמיר זיך פארשטעלן, צו שטייט די וועלט שטייט אויף די תפילות און די לערנען פון תינוקות שבית רבן, לאמיר זיך פארשטעלן, א קינד גייט יעצט זיצן אויף די שויס פון די מלמד און ער גייט אים מאכן לעקן דאס א', און די מלמד נעכטן נאכט איז געווען אין א סטריפ קלאב אדער אין אנדערע טרייפענע פלעצער. וויל איך פרעגן יעדע טאטע מאמע, אר יו אקעי וויט דעט? דיין הייליגע נשמה'לע וואס א מינוט צוריק איז זי נאך געווען באדעקט אין די טלית, נישט לאנג צוריק איז ער נאך געווען אין די מאמע'ס א מאגן בויך און געלערנט מיט די מלאך די הייליגע תורה. מען ברענגט אים אין חדר, מען גייט מיט אים לערנען די ערשטע אות אלף, אדם א מענטש. מען נעמט די תינוק שלא טעם טעם חטא, מען גייט מיט אים לערנען די הייליגע תורה, מען לערנט אים אויס אלף, און מען גיסט נאך ארויף האניג אז ער זאל זעהן ס'איז זיס, ווער קען גלייבן אז מען דארף בכלל היינט רעדן אין טווענטי ניינטין? מלמדים גייען צו סטריפ קלאבס אדער צו ערגערע פלעצער? נאך מער, ס'דא חברה וואס טענה'ן, ער האט זיכער קיינמאל נישט געטאטשט קיין קינדער, אדער ס'איז נישטא קיין רעפארט ער טאטשט קינדער, סאו וואס באדערט נחום ראזענבערג אז ער גייט צו טרייפענע פלעצער? ער האט דאך קיינמאל נישט געטאטשט קיין קינדער! ער האט קיינמאל נישט געטאטשט קיין קינדער! רבותי, ער האט געטאטשט קינדער! די וועלט שטייט אויף די תורה און אויף די תפילות פון תינוקות של בית רבן, זיי ברעכן איין זיך אליין פאר אונז. רבותי ווער קען גלייבן, מען רעדט אפילו היינט פון אזא נושא וואס מלמדים קענען גיין צו סטריפ קלאבס און די נעקסטן טאג זיי לערנען מיט אונזער קינדער די הייליגע תורה, זאל עס זיין אלף בית זאל עס זיין משניות, זאל עס זיין גמרא, זאל עס זיין רש"י, זאל עס זיין ברטנורא, רבותי שטעלט אייך פאר מען לערנט האלט מיט די קינדער וועגן חמשה עשר בשבט, און נעכטן נאכט איז דער מלמד געזעצן אין איינע פון די ערגסטע פלעצער, רבותי לאמיר זיך א קשיא פרעגן. ווען דער מענטש איז א עלעקטרישן, ער איז א פלאמבער, ער איז א פשוטע מענטש אין פשוטע ביזנעס, אקעי, יעדער איינער וואלט אביסל פארשטאנען, צוויי עדאלטס, צוויי קאנסענט, זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען, קען מען האבן א טענה פאר רבי נחום ראזענבערג היתכן ער האט זיך אריינגעמישט אין אזא ענין. באט רבותי, א מלמד פון תינוק של בית רבן, פון תינוקות של בית רבן, זאל גיין צו אזעלכע פלעצער, רבותי, אונז דארף מען זיך באגראבען אין א ערד לאך אז מען דארף אפילו רעדן פון אזא ענין. ס'איז שאקינג, דא רעדט זיך פון א ענין, נאכאמאל ארויס, מען זאגט ער איז א מלמד. ער גייט נעמען א הייליגע קינד מען האט אים יעצט באדעקט מיטן טלית, דער מלמד נעכטן נאכט איז געווען אין שמוץ, זיין קאפ איז אנגעפילט מיט דאס ערגסטע און ער גייט לערנען מיט דאס קינד קדושה? ס'איז נישט מעגליך. יעצט וויל איך פרעגן א קשיא צו אלע רבנים, ראשי ישיבות, די גאונים וצדיקים שליטא, און צו די ראשי ישיבות. אפשר טראכט מען אריין פארוואס ס'איז היינט דא אזויפיל אפגעפארענע בחורים? אפשר די סיבה דערפאר איז ווייל זייערע מלמדים און זייערע מגידי שיעורים זענען געווען שמוציגע מענטשן, ביינאכט פלעגן זיי גיין צו שמוץ און און די שמוצערס האבן געלערנט מיט די קינדער די תורה, און דאס איז ארויסגעקומען דערפון. אפשר טראכטן מיר אריין פארוואס טאקע פלאגט מען זיך מיט אזא מין זאך ווי otd בחורים, בחורים זענען אויפן גאס. אפשר איז דאס א גזירה מן השמים ווייל די מלמדים די מגידי שיעורים פלעגן קענען פון די קינדער פלעגן גיין צו סטריפ קלאבס אדער צו אנדערע שוידערליכע פלעצער. אלעס האט א סיבה, אלעס איז א גזירה מן השמים. רבותי, אבער אזא מלמד וואס ער ווייסט מארגן גיי איך לערנען די הייליגע תורה מיט תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא גייט און טוט וואס ער טוט, ער לייגט זיך אריין אין דעם גרעסטן שמוץ און מארגן גייט ער זיצן מיט קליינע קינדער לעקן מיט זיי די האניג, אדער לערנען משניות, לערנען ברטנורא און אנדערע זאכן. רבותי, נישטא קיין גרעסערע פארברעך פון אזא מין זאך. כ'האב געזאגט, נאכאמאל, א פלעינער מענטש, א פלאמבער, א עלעקטרישן, פיין און וואויל, אבער נישט א מלמד, נישט א ראש ישיבה און נישט א מגיד שיעור, און נישט קיינער וואס איז איינגעשטעלט פאר אידישע קינדערלעך מעג זיך געפונען אויף אזא פלאץ. סא רבותי, טאמער מ'האט מפרסם געווען א מלמד וואס האט דאס געטון, ס'קען זיין ר' נחום רויזנבערג האט א גוטע טענה. א מלמד קען נישט זיין א מלמד טאמער גייט זיך ביינאכט און ער גייט צו די ערגסטע פלעצער. רבותי, נאו וועי בין איך זיכער נישטא א טאטע מאמע זענען מסכים מיין קינד'ס מלמד קען גיין ביינאכט צו סטריפ קלאבס און ס'איז מיר אקעי? רבותי, אבסעלוטלי נישט. ס'איז שאקינג מען דארף בכלל רעדן פון אזא נושא. וויל איך דא דערציילן א מעשה. כ'האב א קאזין, ער איז שוין יארן א שוחט, א שוחט! כ'גיי נישט זאגן וואו, ער קומט אהיים נאר פאר שבתים. אפאר יאר צוריק דערציילט ער מיך דארט ווי ער שעכט, איז דא שוחטים וואס קענען גיין ביינאכט צו די ערגסטע פלעצער, און מיטן טאג זענען זיי צדיקים, זיי זענען די שוחטים, אונז עסן מיר זייערע טשיקן, אונז עסן מיר בהמות פון זיי, איך זאג נאכאמאל, איך וויל עס קלאר מאכן פארן עולם. שוחטים קענען גיין צו די ערגסטע פלעצער ביינאכט, ליסן, זיי זענען נישט אינדערהיים, די ווייב זעט נישט, און זיי האבן נישט די ווייב מיט זיך, גייט מען זינדיגען, און מארגן שעכט מען אונזערע טשיקנס, און אונזערע בהמות, און אונז עסן מיר די טשיקנס און די בהמה פלייש. סא רבותי, ווי אר אין א בעד שעיפ. סאו איך מאך עס נאכאמאל קלאר, איך קום נישט זאגן צו ס'איז א פראבלעם עבירות צווישן איין עדאלט און א צווייטן, איך מאך עס קלאר, טאמער איז דאס א מלמד מוז ער ריזיינען, נישטא איין גוטן תירוץ א מלמד אדער עניבאדי וואס טוט לכל דבר שבקדושה פאר תינוקות של בית רבן זאל זיך מעגן געפונען אין קיין איין טרייפן פלאץ. און אויב איז דא מלמדים וואס טוען עס, נישטא קיין ברירה ר' נחום ראזענבערג מוז דאס טוהן און מוז זיי מפרסם זיין. קינדער שלא טעמו טעם חטא וואס האבן הייליגע נשמות זאל קיינמאל נישט פארברענט ווערן זייער נשמה ביי שמוציגע מלמדים טרייפענע מלמדים. סאו צו די אלע וואס פייטן מיט ר' נחום צו האט יא געמעגט מפרסם זיין נישט געמעגט מפרסם זיין אדער שעלטן אים ס'איז שאקינג ווי מענטשן רופן אריין מ'באפאלט אים מ'באשייגעצט אים סאו צו די אלע וואס האבן אים באשייגעצט איך וויל ענק יעצט פרעגן טאמער ווייסן ענק ענקע קינדער זיצן אין א קלאס רום פון א מלמד וואס נעכטן נאכט איז ער געווען א סטריפ קלאב צו אנדערע ערגערע פלעצער וואלד יו בי אקעי וויט איט? נאמבער טו, גייטס און בעטס איבער ר' נחום ראזענבערג פאר אים באפאלן ווען ער טוט אזעלכע גוטע זאכן און ער סטאפט די אלע זאכן. רבותי, רימעמבער, איף יו אר א פלעין פערסאן, א פלאמבער, עלעקטרישן, עניטינג, נישט קיין מלמד, פון מיין זייט נאו פראבלעם, גייטס און זינדיגטס, ווייל היינט איז עס א מחייה'דיגע זאך, ס'דא א ר' נחמן פון ברסלב, מ'פארט אראפ קיין אומאן, לייג דיין פאות אויפן ציון און דו פילסט א שלעפ, יו אר ניו בארן בעיבי, רבי נחמן האט דיך געסעיווט, אזוי ווי די גוים זאגן די דזשיזעס האט געסעיווט, היינט זאגט מען אן אייגן, קענסט טוהן יעדן עבירה שבעולם אפילו מ'האט פוגם געווען בברית, פאר אראפ קיין אומאן, רבי נחמן וועט שלעפן דיין פאות, אזוי ווי מען שלעפט א גרויסע הארן ווען מען פייפט פון א טראק, פון א אמבולאנס, ער געט א שלעפ דיין לאנגע פאות, דו ביסט געסעיווט, דארפסט שוין נישט אפילו דאווענען ראש השנה צום אייבערשטן יום כיפור, רבי נחמן האט דיך שוין געקליערט פון דיין עבירות. אבער רבותי, איך גלייב נישט ער קען קליערן די עבירות פון א מלמד וואס איז געגאנגען צו שמוציגע פלעצער ווען ער דארף מארגן לערנען מיט הייליגע נשמות מיט הייליגע קינדער, דער איז נאו גוד ריזען פאר דעם. און רבותי לאמיר צוקומען צו די ענין פון די ישיבות מצוינים. איך וויל יעצט כאפן א שמועס מיט די אלע מצוינים. ענק בחורים וואס ענק רעדן זיך איין עטס און עטס האטס גע'חלומ'ט אז עטס זענטס מצוינים. לאמיר אראפלייגן די זאך. לויט ענק וואלט שוין געדארפט זיין הונדערטער טויזנטער דיינים אויף די וועלט. אלע ישיבות זענען געבויט אויף די סיסטעם פון מצוינים, דאס מיינט אז זיי זענען געזעצן און געלערנט און געהארעוועט. לאמיר זען וואס מען זעט. די מינוט די מצוינים ווערן א חתן, זיי קענען שוין דרייוון כאילו זיי האבן שוין געדרייווט פופציג יאר. ווען האט עטץ געמאכט בכלל די לייסענס? אז עטץ זענטס געזעצן און געלערנט, ווען איז געווען צייט צו גיין מאכן לייסענס? ווען די מצוין האט געלערנט? ביים שבע ברכות איז שוין אפגערעדט, ער האט שוין א קאר, ער דרייווט שוין די כלה צו אלע שבע ברכות'ן, סא ער פילט שוין ווי א מלך און זי פילט ווי א פרינצעס, מיין חתן אין די שבע ברכות האט שוין פאר מיר א קאר, מען פארט שוין ארום צום שבע ברכות, דאס איז אזוי ווי מען הייבט אן די נייע לעבן, מען נעמט נעבעך א מיידל, צו זי גייט אין צוועלעפטע קלאס, צו זי גייט גלייך ארבעטן, מען נעמט נעבעך איר געלט, מען פאטשקעט עס אויס, אויף וואס? ער דארף שוין א קאר. ניין ניין ער ווייסט נישט ער זיצט ביי גמ' ר' נחמן מצוין, ער זיצט שוין אין א קאר, מען האקט שוין א לעבן, ווי איז די מצוינימקייט? ווייטער, לאמיר גיין ווייטער, ער זיצט שוין אין א אדעסי, ער האט שוין א שיינע אדעסי, און ער זיצט שוין אין ער ער איז שוין אין ריעל עסטעיט, ער איז שוין א פליפער, ער איז שוין אהער, ער איז שוין אהין, ער שפילט ווי א נגיד, ער קומט מיט א שיינע אדעסי אין שול אריין, רבותי, ווי זענען די מצוינים? לויט די אלע ישיבות זענען געבויט אויף אזא סיסטעם, ווי זענען די אלע מצוינים? רבותי, ס'איז א בלאף, ס'איז געווען א בלאף ביז היינט, ס'איז א בלאף, נישטא אזא מין זאך היינט ווי מצוינים, ס'איז א געים פון רשעות, יעצט וויל איך זאגן פאר די אלע בחורים וואס האבן נישט אריינגעלאזט אנדערע בחורים אין די ישיבות. יעדע בחור וואס איז געזעצן אין א ישיבה און ער האט נישט אריינגעלאזט א צווייטן, ער האט געסטראשעט טאמער נעמט אריין א בינוני אין ישיבה וועט ער ריזיינען און ער וועט ארויסגיין, אדער ער וועט קאלן זיין טאטע זאל נישט געבן מער געלט פאר די מוסד. געדענק, דו וועסט איין טאג חתונה האבן, וועסט אויך האבן קינדער. וואט קאמס אראונד גאוס אראונד. צו די אלע בחורים וואס טוען אפ די רשעות, רימעמבער, עטס גייטס איין טאג חתונה האבן, עטס גייטס האבן קינדער. וואס שפילט זיך יעצט אפ וועט זיך אפשפילן ביי ענקערע קינדער. דאס איז א שפיל פון פייער. רבותי, די גאנצע סיסטעם הישיבות איז א בלאף ס'איז א רשעות, ס'איז א גארנישט. ס'איז דא א רבונו של עולם. און ער זעהט וואס דא שפילט זיך אפ. רבותי, איך וויל פרעגן א קשיא. ווער האט געגלייבט מען גייט האלטן ביי א זמן ווי חסידישע, פרומע, רעבישע טעכטער גייען מען שמד'ט זיך מיט אזא מין פאבליק? מען רופט צאם הונדערטע גוים און גויעטעס און מען גייט מאכן א שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, מיי נעים איז סאו ענד סאו ענד איים גאוינג טו געט בעפטייזד אין די נעים אוו דזשיזעס, מען זאגט ארויס די נאמען בדחילו ורחימו, מיין נאמען איז אזוי און אזוי, מען זאגט עס ארויס מיט א שטאלץ, מען זאגט עס ארויס מיט א ברען. רבותי ביי די וועי ביידע מיידלעך זענען רעבישע מיידלעך. ביידע פון די מיידלעך זייערע טאטעס האבן א בית מדרש א שול. חשובע עלטערן, ניין אין די הויז איז נישטא קיין אינטערנעט, אין די הייזער איז נישטא קיין קאמפיוטערס, נישטא קיין סמארטפאונס, סאו די רבנים האבן נישט קענען זאגן די סמארטפאון איז שולדיג. נאכאמאל, ביידע שטיבער זענען רעבישע שטיבער, פרומע שטיבער, דארט איז נישטא קיין קאמפיוטער און נישט קיין אינטערנעט, נישטא די אלע שמוץ. און רבותי, קוקט וואס שפילט זיך היינט אפ אין טווענטי ניינטין, מען האלט שוין נאך א זמן וואס צוויי חסידישע מיידלעך האבן זיך געשמד'ט מיט אזא מין פומבי, מיט אזא מין פאבליק, מיט אזא מין ווילען, מיט אזא מין שמייכל, מיט אזא מין ברען, מען גייט צו צום בעפטייזינג, מען גייט זיך שמד'ן. רבותי, אלעס איז א גזירה. איך שטעל מיך פאר וואס דא איז געווען. מסתם האבן די מיידלעך געהאט א ברודער צו ברודערס וואס זיצן אינדערהיים און זיי באקומען א לא נתקבל צעטל, זיי ווערן נישט אנגענומען מחמת וועלכע סיבה זאל עס זיין, האבן זיי געטראכט פארוואס דארף איך אזא רעליגיע, מיין טאטע מאמע זאלן דארפן אדורכווייקן די קישן יעדע נאכט? פאר דעם בין איך א איד פאר צוקוקן ווי מיין טאטע מאמע באגיסן זיך מיין ברודערס ווערן נישט אנגענומען אין ישיבה? רבותי לאמיר זיך אויפוועקן, רבותי רבנים הערטס אויף צו טאנצן ווי עקטערס, צו זיין די וואך צו זאל עס זיין אין א בליק צו קול העולם כולו צו העולם החרדי, צו הציבור החרדי און אזוי ווייטער רבנים מען קוקט ענק אן ווי עקטערס עטס געטס ארויס יעדן וואך נישטא א וואך וואס גייט נישט אדורך ס'קומט נישט ארויס די מעגעזינס פון ענקערע עקטן די וואך א בליק קול העולם כולו העולם החרדי הציבור החרדי און עטס געטס נאך ארויס ווידיאוס בחצרות קדשינו ווען עטס זאגטס מען טאר נישט האבן קיין ווידיאו אינדערהיים סאו ווי אזוי דארף מען וואטשן די ווידיאוס? עטס מאכטס ווידיאוס כדי מען זאל קענען קוקן ווידיאוס? רבנים בלאפטס נישט עטס בלאפטס די וועלט און נישט קיינעם. אז מען עקט זעהט מען אז מען עקט. מען רופט ענק אן די רעבישע עקטערס פון האליוואד. ס'איז א בלאף, ס'איז א שפיל, ס'איז א גארנישט. רבנים וועקטס און כאפטס, ס'דא א גזירה מן השמים, די גיוס הבנים והבנות מיט די אלע זאכן די עדשוקעישאן אין אמעריקע און אז מיידלעך שמד'ן זיך, אלעס האט א סיבה, רבותי ווילאנג די ישיבה סיסטעמס וועלן ווארפן אידישע קינדלעך אויפן גאס, און די טאטעס און מאמעס קישענעס זענען נאס, וועט דער רבונו של עולם האבן א האס, ער וועט זיין אין כעס, רבותי ס'קומען מכות, דם צפרדע, כנים עורב דבר און אזוי ווייטער, רבותי לאמיר זיך אויפוועקן, אונזער פראבלעם איז נישט די פראנצויזישע קינדער, און די בוכארישע קינדער, און צו אונדזער טײַערער מחותּן יוסף בנימין װאָזנער, װאָס מע האָט אײַך געברענגט פֿון ארץ-ישׂראל, איר זענט דאָך די געװעזענע סאַטמאַרער רבֿ פֿון לאָנדן. איר זענט געװען די גרױסע ספּיקער בײַ די גרױסע כּינוס פֿון גיוס-הבנים והבנות דאָ אין באָראָ-פּאַרק. מע האָט אײַך געברענגט פֿון ארץ-ישׂראל גאָר. קומט מיט מיר כ'על אייך אנכאפן ביי די האנט, כ'על אייך ווייזן דא אין אמעריקע אליינס וויפיל בחורים זענען אויפן גאס, וויפיל בחורים זענען אפגעפארן און האבן נישט קיין צורת האידישקייט, און איר האט א פראבלעם פון גיוס הבנים והבנות, קומט לאמיך אייך ווייזן ווי ס'איז דא גיוס הבנים והבנות, אין יעדע אידישע הויף אינקלודעד אמעריקע. מען וויל עס באדעקן, מען קען עס נישט באדעקן, מען וועט עס נישט באדעקן ווייל ס'רעדט פון זיך אליינס. טייערע רבי יוסף בנימין וואזנער סאטמארער רב פון לאנדאן וואס איר זענט היינט אין בני ברק איר פירט די ישיבה פון אייער טאטע דער בעל שבט הלוי איך בעט אייך קומט מיט מיר און לאמיך אייך ווייזן וואס מען טוט דא מיט בחורים הונדערטע טויזענטע בחורים זענען שוין דא אויפן גאס וואס האבן נישט קיין צורת האידישקייט. אונז האבען נישט קיין פראבלעם פון גיוס הבנים והבנות. רבותי לאמיר זיך אויפוועקען, לאמיר טוהן קאנסטראקטיוו, נישט בויען קיין ישיבות מצוינים נאר ישיבות ווי מען בויט אויף יעדע אידישע קינד אויף זיין מדריגה. די בעסט וואס מיר קענען טוהן פאר אידישע קינדער, זיי אראפנעמען פון די גאס און ווייזען פאר די רבונו של עולם אונז טוהן מיר שוין תשובה, ס'איז טאקע שובבי"ם ת"ת. לאמיר זיך מקבל זיין וואס איז געווען איז געווען, און ס'גייט זיך ענדיגן די רשעות, די גאנצע קרעפ פון די ישיבות וועלן מיר אלע זען די אלע גזירות גייען אוועקגיין, ס'גייט זיך ענדיגן, אונזער טאטע פון הימל וועט אונז ליב האבן, און ער וועט פאר אונז אויפבויען די בית המקדש השלישי בקרוב בימינו ממש. כל טוב און א גוטן טאג, און א פרייליכן חמשה עשר בשבט.